ב חלקים משיחות י ט כסלו תשמ ד. ווי מען זעט עס אויכעט בפשטות אין נרות חנוכה וואס זיי קומען זיך בסמיכות צו י ט כסלו און האבן אויכעט א שייכות פנימיות, ווי דער בעל הגאולה איז מבאר אין די דרושים פון חנוכה. אז דער נס איז געווען בשמן, וואס יעדער ענין בעולם איז דאך אסתכל באורייתא, איז צום אלעם ערשטן איז דא דער ענין אין תורה, איז דא די אין תורה ענינים וואס ווערן אנגערופן בשם לחמו בלחמי, לחם, דערנאך איז דא מים, א ענין אין תורה וואס ווערט אנגערופן בשם מים, און דערנאך איז דא יין, און דערנאך איז דא שמן. און איז מבאר בזה פונקט אזוי ווי שמן צף על גבי יין, און ס'איז דאך א דבר מובן אז יין איז העכער פון מים, איז דערפון על אחת כמה וכמה שמן, אזוי איז אויך אין די חלקים אין תורה וואס זיי זיינען פארבונדן מיט נגלה דתורה, וואס דאס איז דאך די התחלת הלימוד. איז אויך בלשון המשנה צום אלעם ערשטן הייבט זיך אן פון מקרא און משנה און גמרא, און ערשט דערנאך קומט מען צו לימוד פון פנימיות התורה, ווי מען זעט דאס אויכעט ווי דאס קומט דערנאך אראפ אין חיי הנשמה בגוף, אז צום אלעם ערשטן דארף מען האבן לחם לבב אנוש יסעד, און ערשט דערנאך קומען צו עניינים וואס זיי זענען איידעלער און העכער, אדער מיט וואס פאר א תואר מען זאל אויף דערויף זאגן, ובכללות דער ענין וואס זיי פארשאפן תענוג על דרך זה אויכעט בעולם בפשטות, אז דער דערפאר איז אויכעט די חלקים אין תורה וואס זיי זענען רזי דרזין, ווערן אנגערופן בשם שמן וואס ער איז צף על גבי יין, וואס יין איז דאך ענינו נכנס יין יוצא סוד, פארוואס איז דאס אזוי אין וועלט דערפאר וואס אזוי איז דאס אין תורה אז דער חלק התורה וואס ווערט אנגערופן בשם יין איז לימודו איז אויף יצא סוד דער ענין פון רזין דאורייתא ובזה דוקא אמר צף על גבי יין רזי דרזין וואס דאס איז דאך אויכעט איז דאך געווען דער ענין פון פנימיות התורה אויך קודם זמן הגאולה און ס'איז דאך געווען דער לימוד פון אפילו פון רזין דרזין, ס'זאל אבער זיין אין אזא מין אופן אז דער שמן זאל ארויס בגלוי בדו און זאל מאיר זיין אין וועלט, בדוגמא ווי ס'איז דער ענין פון נרות חנוכה אז דורך דאס וואס דער שמן איז געווען חתום בחותמו של כהן גדול, ניט אין דערויף איז באשטאנען דער עיקר הנס. ס'איז דא מפרשים וואס זאגן אז דאס פאר איז אויכעט ביום השמיני ביום הראשון אויכעט א ענין ניסי, אבער לדעת רוב המפרשים איז ניט דאס איז דער ענין, און דער פירוש בפנימיות איז אין וואס באשטייט דער ענין פון חנוכה אז מען מאכט דערפון אז דאס זאל לייכטן ניט נאר ווי דער שמן איז בפני עצמו, און דאס טוט ניט אויף אין וועלט נאר דער שמן ווערט דערפון א נר און ער איז מאיר ביז ער איז מאיר על פתח ביתו מבחוץ, וואס אט דאס איז דאך אויך געווען דער ענין הגאולה פון דעם מאסר, אז בלשון הידוע חופשה ניתנה לו, צו דעם אלטן רעבן. אז דער יתרון אור איז געקומען מן החשך אז דער חשך גופא ושרים ועמי הארץ בלשון פון דעם אלטן רעבן אין זיין בריוו וועגן דעם אופן הגאולה שלו איז זה גופא חופשה ניתנה לו אז ער זאל מפיץ זיין רזין דרזין אין אן אופן ביז אז ס'זאל אנקומען אין חוצה וואס דאס האט דאך א צווייענדיגן פירוש, חוצה כפשוטו, אויך צו אזוינע אין אזא מין ארט, וואס ביז דעמאלט איז דאס געווען מחוץ לרזין דרזין, אדער מחוץ לתורה בכלל, און אויכעט חוצה אין דעם אופן הלימוד גופא, קען דאך זיין דער לימוד פון רזין דרזין אדער רזין, אדער אפילו פון נגלה דתורה. אין אן אופן אז דאס בלייבט מער ניט ווי אין פנימיות הנפש אדער אין פנימיות האדם, און דאס קומט ניט אראפ אין הבנה והשגה, ביז וואנעט אז ס'קען אויכעט זיין דער לימוד און ס'קומט דערנאך ניט אראפ אין חלק המעשה שבו, שלא על מנת לעשות, וואס דאס איז דאך היפך הכוונה און היפך התורה וואס זי ווערט דאך אנגערופן תורה, ווי ער זאגט אין זהר על שם הוראה, און ווי אויכעט אויסגעדריקט בפשטות אין נרות חנוכה אז ענינם איז אז מען נעמט שמן און מען נעמט אים ארויס ממקומו, ניט נאר פון דעם זית, וואס דעמאלט האט ער דאך גאר א דין פון מאכל. ניט פֿון משקה, אַפֿילו װען כּותשין את הזית ומוציא שמנו, װאָס דעמאָלט איז דאָך שױן אַ משקה, איז ניט ער בלײַבט אַ משקה פֿאַר זיך, אָדער אַ משקה, װאָס פּועלט על הדבֿר, צו װעלכן ער דערגרײכט, אָבער ער פּועלט ניט אין אים אַן אופֿן אױף מאַכן די זאַך ליכטיק. שמן איז דאָך מפֿעפּע בכל דבר. איז אבער ניט ער מאכט די זאך ליכטיג, ער מאכט א שינוי טאקע אין דער זאך, זי ווערט חדור דורכגענומען מיט שמן, אבער זי לייכט ניט אליין, על אחת כמה וכמה אז זי באלייכט ניט ארום זיך. דער נס חנוכה איז באשטאנען אז מ'האט גענומען דעם שמן, אף על פי וואס ער איז געווען בתכלית השלימות, חתום בחותמו של כהן גדול, וואס דער כהן גדול איז דאך דאס תכלית השלימות פון אתם קרויים אדם, אדמה לעליון ווי דער של"ה איז מפרש, וואס אין דערויף גופא איז דאך דא יעדער איד זאגט מען דאך אויף אים אז זינט מתן תורה ווערט ער אנגערופן גוי קדוש, זאגט ער דאך אויף דערויף אין תורה שבכתב, אז אהרן ווערט אנגערופן קדש הקדשים, ויבדל אהרן איז גאר געווארן קדש קדשים אלס כהן גדול, און דאס איז געווען דער שמן וואס מצד ענינו איז ער געווען חתום בחותמו, וואס לכאורה ס'וואלט געווען א חתום בחותמו פון יעדער אידן, איז ער אויכעט שוין נאמן אויף זה וואס כל ישראל בחזקת כשרות, על אחת כמה וכמה אז מען האט געפונען דעם פך של שמן איז דארט געווען בהיכל, און דא האט ער אויך געהאט אין זיך דעם עילוי אז ער איז געווען חתום בחותמו של כהן גדול, זאגט מען אז נישט דאס איז די תכלית הכוונה, די תכלית הכוונה איז אז מען זאל נעמען מאכן ליכטיג דעם בית המקדש, אבער דער בית המקדש איז געווען ענינו שמשם אורה יוצאה לכל העולם, און דערפאר האט ער דאך געהאט חלונות שקופים אטומים, פארקערט ווי מען מאכט חלונות אויף בדרך הטבע, איז דארט געווען דווקא אין אן אופן הפכי אויף מדגיש זיין און מען זאל דאס אויכעט זען בעיני בשר אז ענינו איז אויף באלייכטן די וועלט ארום דעם בית המקדש. דורך וואס באלייכטן דאס דורך דערויף וואס הדליקו פון דעם שמן, פריער בדרך הטבע, און דערנאך איז געווען האט דאס געהאלטן אויף אזוי לאנג ביז וואנעט מען האט אויך על פי טבע געקאנט באקומען נאך שמן, וואס דאס איז דאך דער פירוש הפשוט פארוואס ס'איז געווען שמונה ימים, וויפיל ס'האט געדארפט געדויערן ביז וואנעט מען וועט געפינען און כותש זיין און ברענגען דעם שמן אין דעם ארט שהדליקו בו בהם נרות בבית המקדש, וואס על דרך זה איז געווען אויך כאמור דער אויפטו פון דעם אלטן רעבן, אף על פי וואס מ'האט זיך געלערנט מעשה מרכבה כל הזמנים כולם. דערנאך איז צוגעקומען בזמן האריזל איז געווארן דער מצוה לגלות זאת החכמה, אף על פי כן איז דאס נאך ניט אנגעקומען אין חוצה, ועל דרך זה אויכעט אין דעם חוצה פון דעם אדם, פון דעם שכל האדם עצמו, עצמי, אז זאל זיין אין אן אופן פון יתפרנסון מיניה. וואס דער ענין פון יתפרנסון מיניה איז דאך אז דאס זאל ווערן בדוגמא ווי פרנסה כפשוטה, דערפאר איז דאך דא גיבט מען זיך אויף דערויף דעם משל מיטן ווארט יתפרנסון, וואס פרנסה כפשוטה איז דער תכלית הענין, און ניט אז מען זאל האבן אסאך נכסים. און גוטע נכסים וכל הענינים, ביז אפילו בגד ללבוש, דער תכלית הכוונה איז אז זאל זיין לחם לאכול, און דער לחם לאכול זאל זיין אין אן אופן אז דאס איז פארבונדן אויכעט מיט תענוג, וואס דאס איז אויכעט דער ענין פון ואכלת ושבעת וברכת על הארץ הטובה, ניט סתם ארץ נאר טובה וואס דאס איז דאך פון די דער לחם פון די שבעה מינים שנשת שנשתבחה בהם ארץ ישראל דווקא לגבי כל הארצות, וואס אויף דערויף גייט דאך בפשטות דער פסוק פון ואכלת ושבעת וברכת על הארץ הטובה, וואס דאס איז דאך אויך געווען דער אויפטו און במיוחד לאחרי וואס חופשה ניתנה לו בי"ט כסלו, אז רזין דרזין זאל ווערן בדוגמא ווי א שמן ווי דער שמן איז געווען בימי חנוכה להאיר על פתח ביתו מבחוץ במכל שכן וקל וחמר אז ער איז מאיר דעם בית גופא זאל אזוי אויכעט זיין ווי דער לשון אין רעיא מהימנא אין זהר פון ר' שמעון בן יוחאי האי ספרא דילך דמיניה יתפרנסון דווקא אז דאס זאל דורכנעמען דעם גאנצן מענטשן.